בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף ס"ב, מ'הייבט אן דף ס"א עמוד ב', צען שורות פון אונטן, בשלמא לר' מאיר, איז אזוי, מען האלט מיר דא אינמיטן א סוגיא, מען האט געזען די משנה, א מחלוקת ר' מאיר און ר' חנינא בן גמליאל, ר' מאיר האט געזאגט אז מען לערנט ארויס פון די תנאי וואס משה רבינו האט געמאכט מיט די בני גד ובני ראובן, אז יעדע תנאי מוז זיין א תנאי כפול, אז מען מאכט נישט קיין תנאי כפול איז די תנאי נישט קיין תנאי. רבי חנינא בן גמליאל האט זיך געקריגט, רבי חנינא בן גמליאל האט געזאגט אז נארמאל דארף מען נישט האבן א תנאי כפול, ווייל מכלל הן אתה שומע לאו, נאר וואס, ביי משה רבינו, דארט האט געדארפט זיין א תנאי כפול, ווייל ווען נישט ער וואלט ווען כופל געווען די תנאי וואלט מען טאקע נישט געוואוסט די פרטים פון די תנאי, וואלט מען געקענט מפרש זיין די תנאי אנדערש, אבער נארמאל ביי א פשוט'ע תנאי דארף נישט זיין קיין תנאי כפול, ווייל מכלל הן אתה שומע לאו. פרעגט יעצט די גמרא, בשלמא לרבי מאיר, גאנץ גוט לויט רבי מאיר, וואס ר' מאיר האלט מען דארף איבעראל א תנאי כפול, ווייל מען זאגט נישט מכלל הן אתה שומע לאו, איז פארשטייט מען היינו דכתיב, דאס וואס שטייט אין פסוק, אם בחוקותי תלכו, ואם בחוקותי תמאסו, פשט די תורה רעדט אם בחוקותי תלכו טאמער מען וועט זיך אויפפירן ווי עס דארף צו זיין, עט קומען כל מיני ברכות, און שפעטער זאגט די תורה ואם בחוקותי תמאסו, טאמער מען פירט זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין עט זיין כל מיני קללות. אבער אלא ר' חנינא בן גמליאל למה לי, לויט ר' חנינא בן גמליאל, וואס פעלט אויס די ואם בחוקותי תמאסו, וואלט געווען גענוג אז שטייט אין די תורה אם בחוקותי תלכו, און כ'וועל אליין וויסן מכלל הן אתה שומע לאו, ענפערט די גמרא איצטריך, סלקא דעתך אמינא אם בחוקותי תלכו ברכה, אם בחוקותי תמאסו לא ברכה ולא קללה, קא משמע לן, פשט ווען נישט שטייט אין די תורה ואם בחוקותי תמאסו, וואלט איך געזאגט אז אם בחוקותי תלכו, אז מ'פירט זיך אויף ווי ס'דארף צו זיין העט זיין גוט, און אז נישט, העט נישט זיין גוט אבער שלעכט אויך נישט, פארדעם דארף שטיין אם בחוקותי תמאסו, אז טאמער מ'פירט זיך נישט אויף ווי ס'דארף צו זיין העט זיין שלעכט, אבער נארמאל אלגעמיין, דארף מען נישט קיין תנאי כפול, ווייל נארמאל זאגט מען מכלל הן אתה שומע לאו. פרעגט די גמרא נאך א קשיא, בשלמא לר' מאיר, גאנץ גוט לויט ר' מאיר היינו דכתיב שטימט, דאס וואס שטייט אין פסוק וואס די נביא זאגט אין ישעיה, אם תאבו ושמעתם וגומר, פשט שטייט אין די פסוק דארט אז אם תאבו ושמעתם, טאמער מען העט פאלגן, מען העט זיך אויפפירן ווי עס דארף צו זיין, זאגט די פסוק דארט ווייטער, טוב הארץ תאכלו, עס וועט זיין גוט, און שפעטער שטייט, ואם תמאנו ומריתם, טאמער מען עט זיך נישט אויפפירן ווי עס דארף צו זיין, און שטייט ווייטער חרב תאכלו, עט זיין שלעכטס, איז לויט ר' מאיר שטימט דאס, ווייל מען דארף א תנאי כפול, ווייל מען זאגט נישט מכלל הן אתה שומע לאו, דארף שטיין קלאר, סיי וואס עט זיין אז מען פירט זיך אויף ווי עס דארף צו זיין, סיי וואס עט זיין אז מען פירט זיך אויף נישט ווי עס דארף צו זיין. אבער אלא ר' חנינא בן גמליאל למה לי, לויט ר' חנינא בן גמליאל וואס דארף שטיין ביידע אין פסוק, וואלט גענוג געווען אז שטייט אם תאבו ושמעתם, וואס עט געשען אז מען פירט זיך אויף ווי עס דארף צו זיין, און מכלל הן אתה שומע לאו פארשטיי איך אליין וואס וועט זיין אז מען פירט זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין, ענטפערט די גמרא די זעלבע תירוץ פון פריערט איצטריך סלקא דעתך אמינא אם תאבו טובה ואם תמאנו לא טובה ולא רעה, קא משמע לן, פשט ווען נישט שטייט אין די פסוק די אלע עונשים וואס וועט זיין אז מען פירט זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין וואלט איך געזאגט אז ווען מען פירט זיך אויף גוט וועט זיין גוט און אז מען פירט זיך נישט אויף גוט עט זיין נישט גוט און נישט שלעכט, פארדעם דארף שטיין קלאר אין די תורה קלאר אין די נביא אז ס'איז נישט אזוי, אבער אלגעמיין דארף מען נישט קיין תנאי כפול, ווייל נארמאל זאגט מען מכלל הן אתה שומע לאו. יעצט דרך אגב, מ'האמער געזען דא דעם פסוק ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו אז טאמער מ'עט זיך נישט אויפפירן ווי עס דארף צו זיין איז חרב תאכלו, פרעגט די גמרא מאי חרב תאכלו? וואס מיינט דאס חרב תאכלו? ווייל פשטות וואלט מען קענען זאגן חרב תאכלו איז טייטש אז טאמער מ'פירט זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין איז חרב תאכלו וועט ענק א שווערד אויפעסן, אבער נישט דאס איז טייטש חרב תאכלו, חרב תאכלו איז משמע אז מ'וועט עסן שווערדן, וואס פשט מ'עט עסן שווערדן? אמר רבא איז רבא מסביר, מילחא גלניתא נהמא דשערא אקושא ובצלא, פשט סגייט ארויף אז מ'עט עסן דיקע זאלץ מיט א דיקע הארטע ברויט געמאכט פון שעורים צוזאמען מיט צוויבל וואס דאס איז א בחינה פון א שווערד דאמר מר אזוי ווי מ'האמיר געלערנט פת פורני חריבה דאס איז טריקענע ברויט וואס מ'האט געבאקן אין א פורני איז אזא ביליגע סארט אויוון במלח ובצלים אז מ'עסט עס צוזאמען מיט זאלץ און צוויבל, קשים לגוף כחרבות, איז עס שווער פאר א גוף, אזוי ווי א שווערד, דאס איז פשט אין פסוק, חרב תאכלו. זאגט אונז די גמרא ווייטער און יעצט פרעגט די גמרא אויף ר' מאיר, זאגט די גמרא בשלמא לר' חנינא בן גמליאל, גאנץ גוט לויט ר' חנינא בן גמליאל, איז היינו דכתיב, שטימט וואס שטייט אין פסוק אם לא שכב איש אותך ואם לא שטית תחת אישך הנקי, פשט אזוי, דער פסוק שטייט ביי די פרשה סוטה, וואס שטייט דארט אין די תורה אז טאמער א פרוי, טאמער די מאן האט איר חושד געווען אז זי האט געזינדיגט, דארף מען איר ארויפטראגן אין בית המקדש, דארט טרינקט מען איר אן די מי סוטה, יעצט שטייט אין פסוק אז איידער מען האט אנגעטרינקען דעם פרוי מיט די מי סוטה, האט די כהן באשוואוירן די פרוי מיט צוויי שבועות, וואס זענען די צוויי שבועות? איז אזוי, די ערשטע שבועה איז אם לא שכב איש אותך ואם לא שטית טומאה תחת אישך, הנקי, פשט, די כהן איז משביע די פרוי, אז טאמער זי האט נישט געזינדיגט, דעמאלטס איז הנקי, דעמאלטס וועט זי זיין ריין. יעצט וואס די צווייטע שבועה? די צווייטע שבועה איז פארקערט, אז ואת כי שטית תחת אישך טאמער דו האסט יא געזינדיגט, דעמאלטס עט זיין כל מיני קללות, אבער ס'איז צוויי באזונדערע שבועות, ממילא פרעגט די גמרא, לויט ר' חנינא בן גמליאל פארשטייט מען די ערשטע שבועה, אז די ערשטע שבועה איז, אז טאמער די פרוי האט נישט געזינדיגט איז הנקי, וועט זי זיין ריין, און איך פארשטיי אליין, מכלל הן אתה שומע לאו, אז טאמער זי האט יא געזינדיגט, עט זי נענש ווערן, איז לויט רבי חנינא גמליאל שטימט עס, אבער אלא לרבי מאיר, חנקי מיבעי ליה, פשט לויט רבי מאיר, וואס איז גענוג דאס וואס שטייט אין די תורה, פארוואס ענדיגט זיך דא די ערשטע שבועה, אם לא שכב איש אותך ואם לא שטית תחת אישך, איז הנקי עסטו זיין ריין, די תורה וואלט געדארפט ממשיך זיין, אז טאמער דו האסט יא געזינדיגט, איז חנקי, עסטו דערשטיקט ווערן, פשט דאס אלץ דארף זיין א חלק פון די ערשטע שבועה, ווייל מען זאגט דאך נישט מכלל הן אתה שומע לאו, לויט רבי מאיר, ענטפערט די גמרא, אמר רב תנחום, הנקי כתיב, פשט אין הכי נמי, שטייט אין די תורה הנקי ווי רש"י איז מסביר די הנקי שטייט אן א יוד, וואס ווען סשטייט אן א יוד קען מען עס אויך ליינען חנקי, ווייל ה' מיט ח' זענען זיך מתחלף, איז כאילו שטייט טאקע ביידע אין די תורה, ווייל א פסוק דערנאך שטייט ואת כי שטית, איז כאילו שטייט חנקי ואת כי שטית אז טאמער האסט געזינדיגט איז חנקי עסטו דערשטיקט ווערן, פשט כאילו שטייט דא אין די תורה אז אם לא שכב איש אותך, דעמאלטס הנקי, אבער ואם כי שטית טאמער דו האסט געזינדיגט איז חנקי עסטו דערשטיקט ווערן עס שטייט טאקע ביידע אין די תורה, אבער ווען נישט וואלט מען נישט געזאגט מכלל הן אתה שומע לאו, אבער וואס? יעצט פרעגט די גמרא פארקערט, בשלמא לר' מאיר היינו דכתיב הנקי, אלא לר' חנינא בן גמליאל, למה לי? פשט לויט ר' מאיר, פארשטיי איך יעצט פארוואס די תורה האט געשריבן הנקי אן א יו"ד אז מען זאל דאס קענען ליינען חנקי, אבער לויט ר' חנינא בן גמליאל אז מען זאגט מכלל הן אתה שומע לאו, וואס האט די תורה געדארפט שרייבן הנקי אן א יו"ד? די תורה האט געקענט שרייבן עפעס א בעסערע ווארט, למשל תחי', אז טאמער דו האסט נישט געזינדיגט איז תחי' עסטו לעבן. די הנקי וואס מ'קען ליינען חנקי איז משמע אז די תורה האט יא געוואלט דא אריינשרייבן וואס ס'עט זיין טאמער דו האסט געזינדיגט. און לויט ר' חנינא בן גמליאל פארוואס מ'זאגט דאך מכלל הן אתה שומע לאו, ענטפערט די גמרא איצטריך, פשט ר' חנינא בן גמליאל האט יא געדארפט זאל שטיין דא הנקי מ'זאל דאס קענען ליינען חנקי פארוואס? ווייל סלקא דעתך אמינא ווייל די טאמער די תורה וואלט נישט געשריבן הנקי וואלט איך געזאגט אם לא שכב איש הנקי ואם שכב לא הנקי ולא חנקי פשט פון מכלל הן אתה שומע לאו וואלט איך געזאגט אז טאמער דו האסט נישט געזינדיגט איז הנקי טאמער דו האסט יא געזינדיגט וועט נישט זיין הנקי ריין עסטו נישט זיין אבער נישט עסט דערשטיקט ווערן נאר וואס אלא איסורא בעלמא האסט עובר געווען א איסור קא משמע לן, פאר דעם לויט רבי חנינא בן גמליאל דארף אויך שטיין אין די תורה הנקי וואס מ'קען דאס ליינען חנקי, אז ס'איז נישט אזוי פשט טאמער דו האסט געזינדיגט איז חנקי וועט די פרוי דערשטיקט ווערן. זאגט אונז די גמרא ווייטער נאך א קשיא. בשלמא לר' מאיר, היינו דכתיב הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יטהר ואם לא יתחטא וגומר. פשט, שטייט אין די תורה ביי איינער וואס איז טמא טמא מת אז מ'דארף אים אנשפריצן מיט מי חטאת מיט אפר פרה אדומה, און שטייט אין די תורה אז מ'דארף אים אנשפריצן סיי די דריטע טאג, די דריטע טאג נאכדעם וואס איז געווארן א טמא מת און סיי די זיבעטע טאג, און וואס די לשון הפסוק, שטייט אין פסוק הוא יתחטא בו ביום השלישי ביום השביעי יטהר, אז מען שפריצט אים אן די דריטע טאג און די זיבעטע טאג, און דעמאלטס ווערט ער טאקע ריין, אבער שטייט ווייטער ואם לא יתחטא ביום השלישי ביום השביעי, טאמער מען שפריצט אים נישט אן די דריטע טאג און די זיבעטע טאג, איז לא יטהר וועט ער נישט זיין ריין, איז לויט ר' מאיר שטימט עס זייער גוט, ווייל פון די ערשטע חלק פון די פסוק וואלט מען נישט אליין געוואוסט, מען זאגט נישט, מכלל הן אתה שומע לאו, אלא לר' חנינא בן גמליאל למה לי, לויט ר' חנינא בן גמליאל וואס פעלט אויס די צווייטע חלק פון די פסוק? ס'וואלט גענוג געווען אז שטייט אין די פסוק, היא איז חטא בו ביום השלישי ביום השביעי יטהר, און איך פארשטיי אליין אז טאמער נישט איז נישט איז די מענטש נישט ריין, ענטפערט די גמרא מ'דארף עס האבן איצטריך, ווייל סלקא דעתך אמינא, איך וואלט ווען אפשר געמיינט אז מצוות הזאה בשלישי ובשביעי והיכא דעבד בחד מינייהו עבד קא משמע לן, און ווי רש"י איז מסביר, אז ווען ס'וואלט נאר געשטאנען די ערשטע חלק פון די פסוק היא איז חטא בו ביום השלישי ביום השביעי איז הוא יתחטא בו איז נישט קיין לשון תנאי, ווען ס'וואלט געשטאנען אם יתחטא בו, דעמאלטס איז א לשון תנאי, דעמאלטס קען מען טאקע זאגן מכלל הן אתה שומע לאו, אבער שטייט הוא יתחטא בו איז א לשון פון א מצוה, וואלט איך געזאגט אז ס'איז א מצוה צו שפריצן די דריטע טאג און די זיבעטע טאג, אבער טאמער נישט, טאמער מ'האט נאר געשפריצט איינע פון די ביידע טעג, איז אויך גענוג, פשט, ס'איז נישט מעכב, פאר דעם דארף אויך שטיין אין פסוק ניין אז ס'איז נישט אזוי, אז טאמער מ'וועט נישט שפריצן ואם לא יתחטא ביום השלישי ביום השביעי לא יטהר, פשט רעד דיך נישט איין אז ס'איז נישט קיין עיכוב ס'איז מעכב, דארפסט שפריצן סיי די דריטע טאג סיי די זיבעטע טאג, אז נישט איז לא יטהר. יעצט דרך אגב, אז מ'האט דאס דערמאנט, פרעגט אונז די גמרא נאך א קשיא, ווי רשי איז מסביר די קשיא, איז סיי אויף ר' מאיר און סיי אויף ר' חנינא, איז שטייט ווייטער אין די תורה נאכאמאל, שטייט איבערגע'חזר'ט והזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, איי פארוואס למה לי, פארוואס דארף די תורה דאס איבער'חזר'ן נאכאמאל, ענטפערט די גמרא ווייל איצטריך, סלקא דעתך אמינא שלישי למעוטי שני שביעי למעוטי שישי דקא ממעט בימי טהרה, אבל היכא דעבד בשלישי בשמיני דקא מפיש בימי טהרה, אימא שפיר דמי, קא משמע לן. און ווי רשי איז מסביר, רשי ברענגט דא צוויי פשטים, קודם וועמיר רעדן פון די ערשטע פשט פון רשי, איז רשי מסביר אזוי, אז ווען ס'וואלט נאר געשטאנען איין מאל ביום השלישי וביום השביעי אין די תורה, וואלט איך געזאגט אז די סיבה וואס די תורה זאגט ביום השלישי ביום השביעי איז אויף א מינימום, פשט די תורה זאגט נישט פאר די דריטע טאג נישט פאר די זיבעטע טאג אבער נאכדעם טו וואס די ווילסט די ווילסט שפריצן די פערדע טאג די פיפטע טאג טו וואס די ווילסט און הוא הדין לאמיר זאגן די שפריצט די ערשטע מאל די דריטע טאג און די צווייטע מאל ווילסטו שפריצן די אכטע טאג אדער די צענטע טאג געזונטערהייט טו וואס די ווילסט פארדעם דארף שטיין די תורה נאכאמאל ביום השלישי ביום השביעי ווייל די תורה וויל אונז זאגן ס'גייט נישט אזוי פשט די תורה וויל אונז זאגן צוויי זאכן קודם כל נישט פאר די דריטע טאג קענסט נישט שפריצן די צווייטע טאג און די זעלבע זאך לאמיר זאגן ער שפריצט נאך די דריטע טאג וואס אוודאי לכתחילה דארף מען שפריצן די דריטע טאג אבער בדיעבד טאמער מען האט נישט געשפריצט די דריטע טאג מיינט נאך נישט יעצט אז די מענטש בלייבט טמא לעולם ועד ער קען זיך שפריצן די פערדע טאג אז ער אז ער וויל אז ער האט זיך נישט געשפריצט די דריטע טאג אבער ס'מוז זיין א הפרש פון דריי טעג צווישן דעם ערשטן שפריץ און דעם צווייטן שפריץ. פשט אזוי ווי ווען א מענטש שפריצט זיך די דריטע טאג איז די צווייטע מאל דארף ער זיך שפריצן די זיבעטע טאג, איז די זעלבע זאך א מענטש שפריצט זיך די פערדע טאג איז די צווייטע מאל דארף זיין די אכטע טאג, מען קען זיך נישט שפריצן די ניינטע טאג אדער די צענטע טאג אפאר טעג שפעטער, ס'מוז זיין דריי טעג צווישן דעם ערשטן שפריץ און דעם צווייטן שפריץ, פארדעם חזר'ט איבער די תורה נאכאמאל ביום השלישי ביום השביעי. א צווייטע פשט זאגט רשי אז די סיבה וואס די תורה חזר'ט איבער איז אויף לכתחילה, פשט אז לכתחילה זאל זיך שפריצן די דריטע טאג און די זיבעטע טאג, מיין נישט אז ס'איז לכתחילה'דיג זיך צו שפריצן די פערדע מיט די אכטע ניין דאס איז אויך א בדיעבד, לכתחילה זאל זיין די דריטע און די זיבעטע. אבער על כל פנים, פאר דעם חזר'ט איבער די תורה נאכאמאל ביום השלישי ביום השביעי. פרעגט אונז די גמרא, ווייטער שטייט דארט ווייטער אינעם פסוק נאכדעם וואס די תורה חזר'ט איבער ביום השלישי ביום השביעי, זאגט די תורה נאכאמאל וחטאו ביום השביעי, איז פארוואס חזר'ט די תורה נאכאמאל איבער וחטאו ביום השביעי למה לי? ענטפערט די גמרא איצטריך, סלקא דעתך אמינא הני מילי לקדשים, אבל לתרומה בחד נמי סגי, קא משמע לן, פשט ווען נישט די תורה חזר'ט נאכאמאל איבער ביום השביעי, וואלט איך געזאגט אז דאס אז מען דארף שפריצן צוויי מאל, דאס איז לענין קדשים וואס איז הארב, אבער תרומה וואס איז לייכטער פון קדשים, אפשר איז גענוג אז מען שפריצט איין מאל אויכעט, פארדעם שטייט נאכאמאל ביום השביעי אז ניין אז ס'איז נישט אזוי, מען דארף שפריצן צוויי מאל, סיי אז דער מענטש זאל קענען עסן תרומה, און סיי אז דער מענטש זאל קענען עסן קדשים. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, המקדש את האישה, איינער וואס איז מקדש א פרוי ואמר, און נאכדעם זאגט ער, כסבור הייתי שהיא כהנת, כ'האב געמיינט זי איז א כהנת, והרי היא לוויה, יעצט זעה איך זי איז א לוויה. אדער ער זאגט לוויה, והרי היא כהנת, כ'האב געמיינט זי איז א לוויה, יעצט זעה איך זי איז א כהנת. אדער ענייה, והרי היא עשירה, אדער עשירה, והרי היא ענייה. איז די דין הרי זו מקודשת, מפני שלא הטעתו. פשט די דין איז די פרוי איז מקודשת, ווייל די פרוי האט אים נישט מטעה געווען. די פרוי האט אים קיינמאל נישט געזאגט איך בין א לוויה, אז ער קען קומען מיט אזא טענה, די פרוי האט גארנישט געזאגט. ער קומט שפעטער זאגן אז אזוי האב איך געמיינט. ווי ווייס איך וואס דו האסט געמיינט, דברים שבלב אינם דברים. איז ווילאנג ער האט נישט קלאר געזאגט א תנאי פארדעם אז איך בין דיר מקדש על דעת דעם אז ביסט א לוויה און שפעטער איז נתברר ס'איז א כהנת היות ער האט גארנישט געזאגט און זי האט אים נישט מטעה געווען איז די דין איז אז די קידושין איז א גוטע קידושין. זאגט יעצט די משנה ווייטער א נייע דין האומר לאישה א גוי וואס געזאגט פאר א אידישע פרוי וואס איז מקדש א אידישע פרוי און ער זאגט איר הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר איך בין דיר יעצט מקדש די קידושין זאל חל זיין נאכדעם וואס איך בין זיך מגייר. או, וואס איז טאמער א איד זאגט פאר א גוי'טע, לאחר שתתגיירי, איך בין דיר מקדש נאכדעם וואס דו ווערסט א גיורת. אדער, א עבד כנעני זאגט פאר א בת ישראל, אז איך בין דיר מקדש לאחר שאשתחרר, נאכדעם וואס מיין בעל בית באפרייט מיר. אדער, א ישראל זאגט פאר שפחה כנענית, או לאחר שתשתחררי, נאך דיין בעל הבית וועט דיך באפרייען. אדער, א מענטש זאגט פאר אן אשת איש, הרי את מקודשת לי לאחר שימות בעלך, נאך דיין מאן וועט שטארבן, או, אדער א מענטש זאגט פאר זיין פרוי'ס שוועסטער אז איך בין דיר מקדש לאחר שתמות אחותך, נאכדעם ווען דיין שוועסטער וועט שטארבן, מען טאר דאך נישט מקדש זיין אן אחות אישה, אחות אישה איז א ערווה ווילאנג די פרוי לעבט, אבער ברגע וואס א מענטש'ס פרוי איז געשטארבן מעג ער חתונה האבן מיט די שוועסטער, איז דא איז ער מקדש די שוועסטער בחיים חיותה פון זיין פרוי, און ער זאגט אז די קידושין זאל חל זיין נאכדעם וואס זיין פרוי שטארבט, אדער א מענטש איז מקדש א פרוי וואס ווארט אויף יבום, לאחר שיחלוץ לך יבמך, נאכדעם וואס דו וועסט קריגן חליצה. וואס, ווי רש"י איז מסביר די תנא פון אונזער משנה האלט, אז מען קען נישט מקדש זיין אזא פרוי, אז די קידושין איז נישט תופס ביי אזא פרוי. אבער ער זאגט, איך וויל נישט די קידושין יעצט תופס זיין, די קידושין וועט תופס זיין נאכדעם וואס דו קריגסט חליצה. איז ביי די אלע ציורים זאגט די משנה, אינה מקודשת, די פרוי איז נישט מקודשת, פארוואס? ווייל דאס איז א דבר שלא בא לעולם, פשט יעצט למעשה ביסטו נאך א גוי, יעצט למעשה איז זי א גוי'טע, יעצט למעשה ביסטו אן עבד, יעצט למעשה איז זי א שפחה און אזוי ווייטער, און ממילא אז יעצט איז עס נישט נוגע איז עס א בחינה פון א דבר שלא בא לעולם, און אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, מ'קען נישט פועל'ן קיין קנינים ביי א זאך וואס איז לא בא לעולם, דערפאר זאגט די משנה אז די קידושין איז נישט חל, זאגט די משנה ווייטער וכן האומר לחבירו די זעלבע זאך א מענטש זאגט פאר זיין חבר אז אם ילדה אשתך נקבה הרי זו מקודשת לי אז טאמער דיין פרוי וועט געבוירן א מיידל וויל איך אים מקדש זיין איז אויך אינה מקודשת, א דבר שלא בא לעולם, און ממילא די טאמער ס'וועט געבוירן ווערן א מיידל איז אוודאי די מיידל נישט מקודשת, און די משנה פירט אויס דאס ארומגערינגלט פשטות איז דאס נישט קיין חלק פון אונזער משנה אזוי וועט זעהן די גמרא, אם היתה אשת חבירו מעוברת והוכר עוברה אז טאמער די פרוי איז געווען מעוברת און מ'האט געזעהן דעם עובר דעמאלטס דבריו קיימים ואם ילדה נקבה מקודשת דארט הייסט נישט קיין דבר שלא בא לעולם, זאגט די הייליגע גמרא, תנן התם, מ'האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין תרומות, אין תורמין, מן התלוש על המחובר, פשט א מענטש וואס האט פירות וואס זענען תלוש וואס מען האט שוין אפגעשניטן פון די ערד און ער האט פירות וואס איז מחובר קען ער נישט מפריש זיין תרומה פון די פירות וואס איז מחובר דורך דעם וואס ער נעמט אראפ פירות וואס איז תלוש ווייל פירות וואס איז תלוש איז מחויב בתרומה פירות וואס איז מחובר איז נישט מחויב בתרומה ווי רשי זאגט מען לערנט עס ארויס פון דגנך און ממילא די כלל איז אין תורמין מן החיוב על הפטור ומן הפטור על החיוב מען קען נישט מפריש זיין תרומה אויף אזא אופן און ממילא ואם תרם טאמער איינער האט יא אזוי געטון ער האט גענומען פירות וואס איז תלוש און ער האט דאס מפריש געווען תרומה אויף פירות וואס איז מחובר, איז אין תרומתו תרומה, הייסט עס נישט קיין תרומה, און ממילא די פירות וואס די כהן באקומט איז נישט קיין תרומה נאר ס'איז פשוטע טבל, די כהן קען פון דעם מפריש זיין תרומה, אבער דאס איז פשוטע טבל, און הוא הדין די פירות וואס די איד האט געהאט וואס זענען געווען מחובר, הייסט נישט מ'האט מפריש געווען פון זיי תרומה, נאר וואס נאכדעם וואס מ'איז עס תולש דארף מען נאכאמאל מפריש זיין פון זיי תרומה. איז בעא מיניה רב אסי מרבי יוחנן, פרעגט יעצט אבער רב אסי פון רבי יוחנן, אמר, פירות ערוגה זו תלושים יהיו תרומה על פירות ערוגה זו מחוברים, וואס איז טאמער איינער האט געזאגט אז די תלוש'דיגע פירות

ווייל למעשה בשעת ס'האט מפריש געווען איז עס נאך געווען מחובר, איז אפשר די תרומה נישט קיין תרומה. אמר ליה, ענטפערט ר' יוחנן, כל שבידו לאו כמחוסר מעשה דמי. פשט ענטפערט ר' יוחנן, אוודאי הייסט נישט אזא זאך א דבר שלא בא לעולם, פשט אוודאי איז די תרומה א גוטע תרומה, פארוואס? ווייל ס'איז בידו, פשט היות וואס דער מענטש איז דאך אין זיין הענט, אויב ער וויל קען ער דאך תולש זיין די פירות וואס איז מחובר, איז אז ס'ליגט אין זיין הענט איז הייסט נישט אז ס'איז לא בא לעולם, ווייל ער קען דאך עס מאכן געשען, איז אז ס'הייסט נישט לא בא לעולם, אוואדע די תרומה א גוטע תרומה. איתיביה פרעגט די גמרא א קשיא אויף רבי יוחנן פון אונזער משנה, מען האט געזען ביי אונזער משנה האומר לאשה, הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר לאחר שתתגיירי, לאחר שאשתחרר לאחר שתשתחררי, לאחר שימות בעלך לאחר שתמות אחותך, לאחר שיחלוץ לך יבמך, אינה מקודשת, איז פירט די גמרא אויס די קשיא, בשלמא כולהו לאו בידו, גאנץ גוט די אלע ציורים וואס מ'האט געזען אין די משנה, איז טאקע א מענטש קען נישט טוישן די אלע מצבים כ'פארשטיי פארוואס די משנה זאגט אז ס'איז א דבר שלא בא לעולם און די קדושין איז נישט חל, אבער אלא גר, הוי בידו, פשט וואס טוט זיך מיט די ציור פונעם גר, די גר וואס איז, פשט די גוי וואס איז מקדש א אידישע פרוי, און ער זאגט אז די קדושין זאל חל זיין לאחר שאתגייר, פארוואס הייסט דאס ס'איז א דבר שלא בא לעולם, די גוי טאמער ער וויל קען ער ווערן א גר, ס'איז בידו, און אז ס'איז בידו, האט דאך רבי יוחנן געזאגט לאו כמחוסר מעשה דמי, מען קוקט עס נישט אן ווי א לא בא לעולם, איז פארוואס זאל די קידושין נישט חל זיין? ענטפערט די גמרא ניין, גר נמי לאו בידו, דאס הייסט נישט בידו, דאמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, גר צריך שלושה, מאי טעמא משפט כתיב ביה, פשט ביי גר שטייט, משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח, אז עס איז א בחינה פון א משפט, פשט ווען א מענטש איז זיך מגייר, דארף דארט זיין דריי מענטשן בשעת וואס ער טובל'ט זיך, און ווי רשי זאגט, מען דארף אים זאגן וועגן די מצוות, די קלות, די חמורות, על כל פנים, עס דארף דארט זיין דריי מענטשן כדין אזוי ווי ביי דין תורה, און ממילא, מי יימר דמזדקקי ליה הני תלתא ווער זאגט אז דער גוי וועט טרעפן דריי מענטשן זאלן זיין דארט בשעת ער איז זיך מגייר ס'הייסט נישט בידו אז ס'הייסט נישט בידו איז עס א בחינה פון לא בא לעולם דערפאר איז זיין קידושין נישט חל. מתקיף לה רב אבא בר ממל פרעגט אבער רב אבא בר ממל נאך א קשיא אויף רבי יוחנן, פרעגט ער אלא מעתה לויט דיר אז יעדע זאך וואס איז בידו הייסט נישט א מחוסר מעשה ס'הייסט נישט קיין לא בא לעולם אויב אזוי הנותן פרוטה לשפחתו ואמר הרי את מקודשת לי לאחר שאשחררך, הכי נמי דהוו קידושין, פשט, לויט דיר וואלט געדארפט אויסקומען אז איינער איז מקדש זיין אייגענע שפחה, און ער זאגט איר אז די קידושין זאל חל זיין נאכן שחרור, איז פארוואס זאל מען נישט זאגן אז די קידושין איז חל? ס'איז דאך בידו, טאמער ער וויל קען ער איר משחרר זיין, און אין אונזער משנה זעט מען נישט אזוי, ענטפערט די גמרא, ענטפערט ר' יוחנן, הכי השתא התם מעיקרא בהמה, השתא דעת אחרת, פשט ענטפערט ר' יוחנן, אז דאס וואס איך האב געזאגט אז א זאך וואס איז בידו הייסט נישט קיין מחוסר מעשה, און מילא הייסט נישט לא בא לעולם דאס איז נאר ביי א קלייניקייט ביי א זאך וואס א מענטש טוט א קלייניקייט איז דארט זאגט מען אז א קליינע מעשה וואס א מענטש דארף טון איז כאילו ער האט שוין געטון דאס הייסט נישט לא בא לעולם אבער דא א שפחה וואס מען דארף משחרר זיין וואס גייט ווערן א אידענע איז ווילאנג זי איז א שפחה איז זי דאך א בחינה פון א חמור ווי ס'איז באקאנט מען דרש'נט פון שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמור א עבד א שפחה איז דומה צו א חמור נאכדעם וואס מען איז איר משחרר איז זי א אידענע איז זי א נייע בריה איז דא ווי רש"י איז מסביר דאס איז שוין א ריזיגע מעשה דאס הייסט נישט מחוסר מעשה דאס איז נישט קיין קלייניקייט דאס איז גאר א גרויסע זאך איז ביי דעם איז אוודאי רבי יוחנן אויך מודה אז מען קען נישט זאגן די סברה אז כל שבידו לאו כמחוסר מעשה פשט דאס אוודאי הייסט יא מחוסר מעשה דאס הייסט נישט אז ס'איז בידו פונעם מענטש צו טון אז ס'איז בידו פונעם מענטש צו טוישן און מילא דא אוודאי איז רבי יוחנן אויך מודה אז די קידושין איז נישט חל. פרעגט אבער די גמרא, ואלא הא דאמר רבי אושעיא הנותן פרוטה לאשתו, ואמר לה הרי את מקודשת לי לאחר שאגרשך אינה מקודשת, הכי נמי לרבי יוחנן דהוו קידושין, פשט, רבי אושעיא זאגט אז א מענטש גייט צו צו זיין פרוי, ער געבט איר א פרוטה, און ער זאגט איר איך בין דיך מקדש, אויף נאכדעם וואס איך גט דיך, פשט, ער זאגט פאר זיין פרוי איך גיי דיר גט'ן, אבער איך געב דיר שוין יעצט קידושין וואס זאל חל זיין דעמאלטס, איז רבי אושעיא זאגט דאס איז נישט קיין קידושין פארוואס? ווייל ס'איז א דבר שלא בא לעולם, דהיינו יעצט למעשה איז זיין פרוי נישט קיין גרושה, זיין פרוי איז דאך זיין פרוי, איז אז זיין פרוי איז אן אשת איש איז דאך קידושין נישט תופס ביי איר, איז א דבר שלא בא לעולם, און מילא קען ער נישט יעצט מקדש זיין זיין פרוי אויף דעמאלטס, איז לכאורה פרעגט די גמרא לויט רבי יוחנן וואלט געדארפט זיין די דין אנדערש, לויט רבי יוחנן וואלט געדארפט זיין די דין אז די קידושין איז יא חל, איי זאגסטו ס'איז לא בא לעולם? ס'איז נישט לא בא לעולם, ווייל ס'איז בידו, טאמער ער וויל קען ער איר גט'ן, איז א זאך וואס איז בידו, זאגט דאך רבי יוחנן לאו כמחוסר מעשה, איז לויט רבי יוחנן זאל מען לכאורה זאגן אז די קידושין איז חל, זאגט די גמרא ניין, נהי דבידו לגרשה, בידו לקדשה, פשט יא, אוודאי ליגט עס אין די מאן'ס הענט אז ער וויל קען ער איר גט'ן, אבער ער קען איר נישט צווינגען נאכדעם צו מסכים זיין צו נעמען די קידושין, דאס ליגט נישט אין זיין הענט, לאמיר זאגן ער וועט איר גט'ן, און ער טוט דעמאלטס מקדש זיין, און זי וויל נישט, איז דאך אוודאי די קידושין נישט חל. איז דא איז רבי יוחנן אויך מודה אז דאס הייסט נישט א זאך וואס איז בידו, אז ס'הייסט נישט א זאך וואס איז בידו, איז אוודאי א דבר שלא בא לעולם, און דערפאר איז די קידושין נישט חל. אבער פרעגט די גמרא, תפשוט דבעי רב אושעיא, הנותן שתי פרוטות לאשה באחת אמר לה התקדשי לי היום ובאחת אמר לה התקדשי לי לאחר שאגרשך, תפשוט מינה דלא הוה קידושין. פשט רב אושעיא, ווי מ'האט געשמועסט, האט געזאגט א דין, אז טאמער א מאן איז מקדש זיין אייגענע פרוי אויף לאחר שאגרשך, אז די קידושין איז נישט חל, פארוואס ווייל למעשה יעצט איז זיין פרוי אן אשת איש, יעצט איז די קידושין נישט תופס, און מילא ס'א דבר שלא בא לעולם. אבער רב אושעיא האט נאכאלץ א ספק וואס איז טאמער איינער גייט צו צו א פנויה, נישט צו זיין אייגענע פרוי, צו סתם א פרוי, און ער געט איר צוויי פרוטות, ער זאגט אזוי, די ערשטע פרוטה וואס איך געב דיר, עט זיין קידושין אויף יעצט, די צווייטע איז קידושין אויף נאכדעם וואס איך גיי דיר גט'ן, פשט, נאכדעם וואס איך גיב דיך יעצט די קידושין עב איך דיר גט'ן, אבער איך גיב דיר שוין יעצט נאך א קידושין אז די צווייטע קידושין וועט חל זיין נאכן גט. איז רב אושעיא האט דא א ספק צו די צווייטע קידושין איז חל צו נישט, צו מ'קען אזוי טון צו נישט, ווייל אפילו על הצד אז א מענטש קען נישט זאגן פאר זיין אייגענע פרוי אז איך גיב דיר קידושין זאל חל זיין נאכן גט, איז דארט למעשה, יעצט למעשה, זיין אייגענע פרוי איז אן אשת איש, יעצט למעשה איז די קידושין נישט תופס, אבער דא רעדט מען דאך פון א פנויה וואס די קידושין איז יא תופס, און מילא דא איז יא דא אפשר א צד צו זאגן אז ער זאל איר יעצט קענען מקדש זיין אויף נאכן גט ווייל יעצט למעשה קען ער איר אויך מקדש זיין, זי איז דאך א פנויה, און מילא אפשר דעמאלטס איז עס אויך חל. אבער פרעגט די גמרא, נאכדעם וואס מ'האט פעסטגעשטעלט, נאכדעם וואס רבי יוחנן האט פעסטגעשטעלט, אז טאקע א מאן קען גט'ן זיין פרוי, אבער ער קען איר נישט צווינגען צו נעמען קידושין, און מילא פארדעם הייסט עס נישט בידו, איז אויב אזוי זאל מען פושט זיין אויך דעם ספק פון רב אושעיא, פשט זאל מען זאגן אז די צווייטע קידושין אוודאי איז נישט חל, ווייל יעצט קען ער איר מקדש זיין, אבער ווער זאגט דיר אז נאכדעם וואס ער גט'ט איר אז זי וועט וועלן נאכאמאל נתקדש ווערן, איז זאל מען פושט זיין אז די צווייטע קידושין איז נישט חל? זאגט די גמרא ניין, דא קען מען דאס נישט פושט זיין, ווייל דילמא כי היכי דתפסי קידושין השתא, תפסי נמי לאחר כן. פשט, דא היות וואס למעשה יעצט איז זי א פנויה, און יעצט האט ער דאך די ברירה און די אפציע טאמער ער וויל קען ער איר מקדש זיין, און טאמער ער איז איר יעצט מקדש מיט א געהעריגע קידושין, איז זי דאך זיין פרוי לעולם ועד, איז קען זיין ער האט יעצט אויך א כח איר צו מקדש זיין אויף נאכן גט, ווייל למעשה יעצט איז זי מסכים צו נתקדש ווערן, און יעצט קען ער טאקע איר מקדש זיין, איז מיגו אז ער האט א כח איר יעצט מקדש זיין קען זיין ער האט שוין יעצט אויך די כח איר צו מקדש זיין אויף נאכן גט, אבער אוודאי א פרוי וואס איז יעצט אן אשת איש וואס איז יעצט זיין פרוי, יעצט גייט א מאן צו זיין אייגענע פרוי און ער געט איר קידושין אז די קידושין זאל חל זיין נאכן גט, דא איז אינגאנצן אנדערש, היות וואס דא קען ער איר יעצט נישט מקדש זיין, איז מהיכי תיתי אז נאכן גט העט זי מסכים זיין צו נתקדש ווערן, איז דא אוודאי האלט ר' יוחנן דאס איז נישט בידו, דא אוודאי איז ר' יוחנן מסכים צו ר' אושעיא אז די קידושין איז נישט חל. זאגט אונז די גמרא, תניא כוותיה דר' יוחנן, מען האט קלאר געלערנט אין א ברייתא כשיטת ר' יוחנן,

וואס איז טאמער דער מענטש האט געזאגט לכשיתלשו, אז די תרומה זאל חל זיין נאכדעם וואס מען איז תולש די פירות, ונתלשו און טאקע צום סוף איז מען תולש די פירות, איז דא איז דבריו קיימין, דא אוודאי איז די תרומה יא תרומה, וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר דא אז א זאך וואס איז בידו הייסט נישט לא בא לעולם, אבער ברענגט די ברייתא א תנא וואס קריגט זיך אויף די תנא קמא, יתר על כן אמר ר' אליעזר בן יעקב, ר' אליעזר בן יעקב זאגט נאך מער,

מען רעדט דא פון תבואה וואס איז נאכנישט געוואקסן א שליש, יעצט תבואה וואס איז נאכנישט געוואקסן א שליש הייסט ניטאמאל א פירא, וואס מן התורה איז דאס אינגאנצן נישט מחויב בתרומה אפילו מען איז עס תולש, און וואס איז טאמער א מענטש האט אזעלכע תבואה, תבואה וואס איז נאכנישט געוואקסן א שליש, און ער זאגט אז איך בין מפריש פון דעם אויף יענץ אדער פון יענץ אויף דעם, ווען ס'וועט וואקסן א שליש, און ווען איך וועל עס תולש זיין, איז זאגט רבי אליעזר בן יעקב והביאו שליש ונתלשו דבריו קיימין אז אפילו ביי אזא ציור איז די תרומה אויך תרומה, פארוואס? לכאורה דא איז באמת, ס'איז נישט בידו, א מענטש קען נישט מאכן אז זיין תבואה זאל וואקסן א שליש, נאר וואס ר' אליעזר בן יעקב האלט אז אפילו ביי א זאך וואס איז לא בא לעולם קען א מענטש פועל'ן א קנין, פשט ר' אליעזר בן יעקב קריגט זיך אויף די תנא קמא, קריגט זיך אויף די אלע שיטות וואס מען האט געזען ביז דא, ער האלט אז אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, איז פארדעם האלט ר' אליעזר בן יעקב אז אפילו ביי אזא ציור איז די תרומה אויך א תרומה. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא ברענגט א מחלוקת אמוראים בשיטת רבי אליעזר בן יעקב פשט אפילו רבי אליעזר בן יעקב וואס האלט אז אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם אז א מענטש קען פועל'ן א קנין ביי א זאך וואס לא בא לעולם איז אוודאי קען א מענטש נישט פועל'ן א קנין אויף א זאך וואס איז אינגאנצן נישט אויף די וועלט עפעס דארף עס זיין איז אמר רבה זאגט רבה לא אמר רבי אליעזר בן יעקב אלא בשחת אבל באגם לא פשט זאגט רבה די דין וואס רבי אליעזר בן יעקב זאגט אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם דאס איז נאר טאמער די תבואה איז שוין געוואקסן אזוי גרויס ווי שחת, שחת איז טייטש אז ס'איז שוין געוואקסן ס'איז דא די שטרוי ס'איז שוין ראוי למאכל בהמה, ס'איז ניכר ס'האט עפעס א חשיבות, דא אוודאי האלט ר' אליעזר בן יעקב אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם אויף דעם קען מען מפריש זיין תרומה, אבער זאגט רבה טאמער ס'איז נאר אגם, אגם וועלן מיר באלד זען ווי קומט די לשון אגם, אבער אגם מיינט גאר ווייכע תבואה ס'איז אפילו נישט קיין שחת, ס'איז נאך ווייניגער פון דעם ס'האט נישט קיין חשיבות, ס'איז גארנישט מיט נישט, דא איז רבי אליעזר בן יעקב אויכעט מודה אז אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, אזוי זאגט רבה. רב יוסף אמר רב יוסף קריגט זיך רב יוסף זאגט אפילו ביי אגם אפילו ס'איז אזוי מין ווייעך ס'איז ממש כמעט גארנישט ווערט זאגט מען אויכעט אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. איז דרך אגב פרעגט די גמרא מאי משמע דהאי אגם לישנא דבוצלנא הוא ווי ווייסט מען אז אגם איז א לשון פון אביסל וואקסן? אמר רבי אלעזר דאמר קרא הלכוף כאגמון ראשו אגמון איז א לשון פון אגם הלכוף כאגמון ראשו איז פשט מ'קען אביסל בייגן די קאפ פשט תבואה ווען ס'הייבט אן וואקסן וואס מ'קען אביסל בייגן די קאפ דאס ווערט גערופן אגם על כל פנים האמיר דא א מחלוקת, רבה און רב יוסף, רבה זאגט אז די דין פון רבי אליעזר בן יעקב איז אויך נאר ביי שחת, און רב יוסף זאגט אז אויך ביי אגם קען מען שוין פועל'ן קנינים קען מען שוין מפריש זיין תרומה, איז פרעגט יעצט די גמרא, כמאן אזלא הא דתניא ווי וועם גייט די קומענדיגע שיטה וואס מ'וועט זעהן א שיטה אויף אונזער משנה, פשט ביי אונזער משנה האמיר געלערנט האומר לחבירו אם ילדה אשתך נקבה מקודשת לי לא אמר כלום, ביי אונזער משנה האמיר געזעהן אז טאמער איינער זאגט פאר א מענטש אז טאמער ביי דיין פרוי וועט געבוירן ווערן א מיידל וויל איך איר מקדש זיין וואס האט די משנה געזאגט אז די קדושין איז גארנישט, ווייל ס'איז א דבר שלא בא לעולם. איז ואמר ר' חנינא, ר' חנינא זאגט אויף אונזער משנה, אז לא שנו אלא שאין אשתו מעוברת, אבל אשתו מעוברת דבריו קיימין. פשט, ר' חנינא האלט אז אונזער משנה גייט כשיטת רבי אליעזר בן יעקב, אז אפילו טאקע מען זאגט נישט אז א מענטש קען פועל'ן א קניין ביי א זאך וואס איז אינגאנצן נישט אויפ'ן וועלט, אבער א זאך וואס איז עטוואס אויפ'ן וועלט, האלט רבי אליעזר בן יעקב אז מען קען שוין פועל'ן דא קנינים. איז זאגט ר' חנינא, הוא הדין, א פרוי וואס איז טראגעדיג, אפילו מען קען נישט מקדש זיין א עובר, ס'איז א בחינה פון לא בא לעולם, אבער היות וואס די פרוי איז שוין טראגעדיג, איז זי שוין א בחינה פון א שחת, א בחינה פון אן אגם, שוין א בחינה אז ס'איז שוין דא אויף די וועלט, און ממילא דא קען מען אוודאי מקדש זיין אזא סארט עובר. איז כמאן, ווי וועם האלט רבי חנינא? רבי חנינא האלט ווי רבא? אדער ער האלט ווי רב יוסף? זאגט די גמרא, ער קען האלטן ווי ביידע, אי כרבה כשהוכר עוברה, פשט טאמער ער האלט ווי רבה, מוז מען טאקע זאגן אז דאס וואס ער זאגט מ'קען מקדש זיין א עובר, איז נאר טאמער די עובר איז ניכר, טאמער מ'זעט אויפן פרוי אז זי איז טראגעדיג, ווייל דאס איז אויך א בחינה פון שחת, ס'האט שוין א חשיבות, עפעס א חשיבות האט עס, איז דארט האט ר' חנינא געזאגט מ'קען מקדש זיין א עובר אבער ווייניגער פון דעם נישט, אדער קען מען זאגן אי כרב יוסף, מ'קען אויך זאגן אז ער האלט ווי ר' יוסף, וואס ר' יוסף האלט מ'דארף נישט שחת, אגם איז שוין גענוג, איז העט מען אויך זאגן אף על פי שלא הוכר עוברה, אז אפילו די עובר איז נישט ניכר, כל עוד וואס די פרוי איז מעוברת, קען מען מקדש זיין די עובר פון די פרוי. זאגט אונז די גמרא ואיכא דאמרי, פשט ס'דא אן אנדערע לשון אין די מחלוקת רבה ר' יוסף א אנדערע גירסא, אז די מחלוקת רבה ר' יוסף איז נישט געווען ווי מ'האט פריערט געזען, א מחלוקת ביי אגם צו אגם האלט רבי אליעזר בן יעקב אז ס'הייסט בא לעולם צו נישט, פשט לויט די גירסא אמר רבה לא אמר רבי אליעזר בן יעקב אלא בשחת דבי כיבשא אבל בשחת דבי שקיא לא, רב יוסף אמר אפילו בשחת דבי שקיא פשט אזוי, לויט די גירסא די מחלוקת רבה און רב יוסף איז יעדער מודה אז ביי אגם טאמער תבואה איז קוים געוואקסן ס'נישט אמאל קיין שחת איז יעדער מודה לויט רבי אליעזר בן יעקב אז דאס הייסט נישט בא לעולם, ווייל ס'איז גארנישט מיט נישט, ס'איז נישט ניכר, ס'איז נישט חשוב, ס'איז גארנישט מיט נישט, ס'מוז זיין שחת, ס'מוז דא זיין ניכר, ס'מוז דא זיין עפעס א חשיבות. אבער וואס וואס איז יא די מחלוקת? די מחלוקת רבה רב יוסף איז, וואס טוט זיך ביי א פעלד וואס איז שוין געוואקסן דא שחת, אבער די תבואה וואקסט נישט דא אליין, פשט, ס'רינט נישט קיין סך רעגן דא, די איינציגסטע וועג וואס די תבואה וועט ווייטער וואקסן, איז טאמער מ'גיסט עס אליין אן מיט וואסער. איז דא קריגן זיך רבה רב יוסף, רבה האלט אז דער דין וואס רבי אליעזר בן יעקב האט געזאגט אז שחת הייסט שוין בא לעולם, דאס איז נאר א פלאץ וואס פאלט רעגן, ווייל דעמאלטס איז פשט אז נאטירליך גייט עס וואקסן ווייטער, נאטירליך העט עס אנקומען צו א שליש, און ממילא קוקט מען שוין יעצט אן ווי בא לעולם, אבער א פלאץ א פעלד וואס רעגנט נישט וואס מען דארף אליין אנטרינקען, דא זאגט רבה איז רבי אליעזר בן יעקב אויכעט מודה אז ס'איז לא בא לעולם, און אויף דעם קריגט זיך רב יוסף, רב יוסף האלט אז אפילו נאטירליך גייט עס נישט וואקסן מען דארף אנטרינקען, הייסט עס אויכעט בא לעולם, אבער ביי אגם, ביי אגם קריגט זיך קיינער נישט, א זאך וואס איז נישט חשוב, וואס האט נישט קיין שום חשיבות, וואס איז אינגאנצן נישט ניכר, איז יעדער מודה לויט רבי אליעזר בן יעקב אז ס'איז לא בא לעולם. איז יעצט פרעגט די גמרא די זעלבע קשיא פון פריערט, כמאן אזלא הא דתניא אומר לחבירו אם ילדה אשתך נקבה מקודשת לי לא אמר כלום אמר רבי חנינא לא שנו אלא שאין אשתו מעוברת אבל אשתו מעוברת דבריו קיימין כמאן פשט רבי חנינא וואס האט געזאגט ביי אונזער משנה אז דער דין וואס די משנה האט געזאגט מ'קען נישט מקדש זיין א עובר דאס איז נאר א פרוי וואס איז נישט מעוברת אבער א פרוי וואס איז מעוברת זאגט רבי חנינא קען מען יא מקדש זיין די עובר איז ווי וועם האלט רבי חנינא? ווי רבה צו ווי רב יוסף, זאגט די גמרא כשהוכר עוברה ודברי הכל, פשט היות וואס לויט די גירסא האלטן סיי רבה סיי רב יוסף אז די זאך דארף זיין ניכר עס דארף זיין חשוב, איז מוז מען זאגן אז ר' חנינא'ס דין איז דווקא ביי א פרוי וואס איר עיבור איז ניכר, וואס דאס איז אזוי ווי שחת, און טאקע ר' חנינא'ס דין שטימט ווי ביידע סיי ווי רבה און סיי ווי רב יוסף ווייל דא אוודאי די עיבור וואקסט נאטירליך דא דארף מען נישט אנוואסערן איז דא איז יעדער מודה לויט רבי אליעזר בן יעקב אז טאמער די עיבור איז ניכר הייסט עס שוין בא לעולם קען מען שוין מקדש זיין דעם עיבור זאגט אונז די גמרא ווייטער אמר אביי זאגט אביי רבי אליעזר בן יעקב ורבי ורבי מאיר כולהו סבירא להו אדם מקנה דבר שלא בא לעולם אלע דריי האלטן אז אדם מקנה דבר שלא בא לעולם איז רבי אליעזר בן יעקב הא דאמרן רבי אליעזר בן יעקב האבן מיר שוין געזען רבי ווי איז דא אזא שיטה פון רבי דתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא לא תסגיר עבד אל אדוניו רבי אומר בלוקח עבד על מנת לשחררו הכתוב מדבר פשט שטייט אין די תורה לא תסגיר עבד אל אדוניו די תורה ווארנט אן פאר בית דין נישט צו משעבד זיין א עבד פאר זיין באלבאס איז רבי איז מפרש די פסוק פון וואס רעדט די פסוק זאגט רבי דא רעדט מען פון א באלבאס האט געקויפט אן עבד על מנת לשחררו זאגט די תורה פאר בית דין מאך זיכער אז ער באפרייט טאקע די עבד אז ער איז זיך נישט משתעבד מיטן עבד איז היכי דמי פון וועלכע ציור רעדט מען דא אמר רב נחמן בר יצחק כגון דכתב ליה לכשאקחך הרי עצמך קנוי לך מעכשיו פשט דא רעדט מען פון א ציור אז די באלעבאס האט געשריבן פארן עבד פאר ער האט אים געקויפט אז ווען איך גיי דיך קויפן ביסטו שוין באפרייט פשט די באלעבאס האט אים שוין געשריבן א שטר שחרור פאר ער האט אים געקויפט איי ווי אזוי קען א באלעבאס משחרר זיין א עבד פאר ער האט אים געקויפט זעהן מיר אז רבי האלט אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ווייטער רבי מאיר ווי זעהן מיר אז רבי מאיר דתניא ברענגט די גמרא א ברייתא איז די ערשטע חלק פון די ברייתא איז ממש איבערגעחזרט די ווערטער פון אונזער משנה זאגט די ברייתא האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר לאחר שתתגיירי לאחר שאשתחרר לאחר שתשתחררי לאחר שימות בעלך לאחר שתמות אחותך לאחר שיחלוץ לך יבמך אינה מקודשת, דאס איז די תנא פון אונזער משנה, איז דאס איז די תנא קמא דא אין די ברייתא וואס האלט אז אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, און ממילא ביי די אלע ציורים דא וואס מען האט דא אויסגערעכנט איז די קידושין נישט חל, ר' מאיר אומר, ברענגט דא די ברייתא א שיטת ר' מאיר וואס ר' מאיר קריגט זיך, און ר' מאיר האלט מקדש עס. איז קודם כל זעהן מיר ר' מאיר האלט אז אדם מקנה דבר שלא יבוא לעולם. ווייטער דרך אגב ברענגט די ברייתא נאך צוויי שיטות רבי יוחנן הסנדלר אומר אינה מקודשת רבי יוחנן הסנדלר האלט ווי די תנא קמא אז אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם און ממילא ביי די אלע ציורים איז די פרוי נישט מקודשת רבי יודא הנשיא אומר רבי יודא הנשיא האלט מקודשת ומה טעם אמרו אינה מקודשת משום איבה און רשי איז מסביר רבי יודא הנשיא בעצם האלט כשיטת ר' מאיר אז אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ממילא ביי די אלע ציורים וואס מען האט דא אויסגערעכנט בעצם וואלט די קידושין געדארפט חל זיין חוץ, זאגט רבי יהודה הנשיא, ביי צוויי ציורים איז די קידושין נישט חל, אבער נישט מדאורייתא נאר מדרבנן, וועלכע צוויי ציורים? סיי ווען א מאן איז מקדש א פרוי לאחר שימות בעליך, נאכדעם וואס דער מאן העט שטארבן, און סיי ווען א מאן איז מקדש זיין שוועגערין לאחר שימות אחותך, איז ביי די צוויי ציורים איז די קידושין נישט חל מדרבנן, ווייל טאמער עס וואלט חל געווען וואלט געווארן לעבעדיג צווישן די מאן מיט די פרוי, צווישן די צוויי שוועסטערס, און ממילא דא האבן חזל מתקן געווען אז די קידושין איז נישט חל, אבער על כל פנים, האמער דא די דריי שיטות סיי ר' אליעזר בן יעקב, סיי ר' מאיר, סיי רעבע וואס אלע האלטן אז אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. איי פרעגט די גמרא ונחשוב נמי רבי יהודה הנשיא, פארוואס האט אביי נישט אויך אויסגערעכנט רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא האבן דאך אויך געזען האלט אז בעצם איז אדם מקנה דבר שלא בא לעולם חוץ ביי צוויי ציורים דארט איז א דרבנן, איז פארוואס רעכנט ער נישט אויס רבי יהודה הנשיא, ענטפערט די גמרא וואס וואס טייטש היינו רעבע היינו רבי יהודה הנשיא, רעבע איז דאך רבי יהודה הנשיא, איז פשט אז ער האט אים יא אויסגערעכנט. איי פרעגט די גמרא ונחשוב נמי רבי עקיבא, פארוואס רעכנט ער נישט אויס רבי עקיבא? וועלכע רבי עקיבא? דתניא, ברענגט די גמרא א משנה, שטייט אין א משנה, די משנה זאגט אין נדרים, קונים שאני עושה לפיך, טאמער א פרוי מאכט א נדר אז די מאן זאל נישט טארן הנאה האבן פון איר מעשה ידיים, אין צריך להפר, זאגט די משנה די מאן דארף נישט מפר זיין די נדר, די נדר איז נישט חל, פארוואס? ווייל די פרוי'ס מעשה ידיים זענען סתם אזוי משועבד צום מאן, איז די פרוי האט נישט קיין רעכט דאס צו אסר'ן, און ממילא די גאנצע נדר נישט חל דארף די מאן נישט מפר זיין. רבי עקיבא אומר יפר, שמא תעדיף עליו יתר מן הראוי לו, רבי עקיבא זאגט ניין, אוודאי דארף די מאן מפר זיין, פארוואס? ווייל טאמער די פרוי עט ארבעטן מער וויפיל ס'קומט זיך פארן מאן, די משנה דארט אין נדרים רעכנט אויס וויפיל א פרוי איז שולדיג פאר איר מאן פון איר מעשה ידיים, אבער ס'דא אזא מושג א פרוי וואס ארבעט און מאכט אסאך געלט איז נישט די גאנצע געלט גייט פאר איר מאן, נאר א חלק, איז די איבעריגע, דאס קומט זיך נישט פארן מאן, דאס איז דאך נישט משועבד צום מאן, אויף דעם בעצם קען די פרוי מאכן א נדר די מאן זאל נישט טארן הנאה האבן פון דעם, איז פאר דעם דארף די מאן מפר זיין אזא נדר, טאמער א פרוי האט געמאכט א נדר אז די מאן טאר נישט הנאה האבן פון די מעשה ידיים דארף ער מפר זיין אלס די איבעריגע חלק. יעצט לכאורה, לויט ר' עקיבא, די איבעריגע חלק איז דבר שלא בא לעולם, וואלט סתם אזוי געדארפט זיין די דין אז די נדר איז נישט חל. וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר לכאורה אז רבי עקיבא האלט אז אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. איז אויב אזוי פארוואס האט אביי נישט אויסגערעכנט רבי עקיבא נאך א תנא וואס האלט אדם מקנה דבר שבא לעולם? ענטפערט די גמרא ניין, הא איתמר עלה אמר רב הונא בריה דרב יהושע באומרת יקדשו ידי לעושיהם וידיים איתנהו איתנהו בעולם. פשט, דארט רעדט זיך נישט אין א ציור אז די פרוי האט געמאכט א נדר אויף איר מעשה ידיים, ווייל די מעשה ידיים איז טאקע נישט בעולם, נאר דארט רעדט זיך אז זי האט געמאכט א נדר אויף איר ידיים אליין, אויף די הענט וואס די הענט איז בעולם, אז די מעשה וואס קומט ארויס פון איר הענט זאל זיין אסור אויפן מאן, אבער על כל פנים היות וואס די נדר גייט ארויף אויף די הענט אליין, דאס איז בא לעולם, איז אויף דעם קען אוודאי די נדר חל זיין, פאר דעם זאגט רבי עקיבא די מאן דארף מפר זיין, אבער ס'איז אינגאנצן נישט מוכרח אז רבי עקיבא האלט אז אדם מקנה דבר שלא בא לעולם.